מורי ורבותי, טרייע אידן, גוטע פריינט, היינט איז ערב שבועות, און דערפאר, סורפרייז סורפרייז, גייט מען רעדן וועגן יום טוב און שבועות, וואס האט צו טון מיט די ענין פון מתן תורה, וואס איז געווען אין חג השבועות. אבער קודם כל דארף מען זיך דערמאנען. ס'דאך דא פרשת במדבר ליינט מען דעי שבת. און פרשת במדבר איז דאך א גאנצע פרשה. און שטעל דיך פאר ווען ס'וואלט נישט געווען ערב שבועות, און בפרט אויב ס'וואלט נישט געווען ממש ממש די טאג פון ערב שבועות, האט מען דאך געדארפט טרעפן ערגעץ זיך מוטשענען אין די לכאורה טרוקענע פרשה פון די גאנצע ליסט פון נעמען און און דגלים און אנדערע זאכן. עפעס צו שמועסן וועגן במדבר, און מה חטא די פרשת במדבר אז איך גיי רעדן וועגן שבועות, איז דאך דא אזא הלכה, זכור את יום השבת לקדשו, זכרהו מאחר שבא להשכיחו, אז די גמרא זאגט אז מען דארף מאכן עירוב תבשילין, טאמער שבת פאלט גלייך נאך יום טוב, דארף מען מאכן א עירוב תבשילין פארוואס? כדי אז מ'זאל נישט מיינען אז ס'איז געווען יום טוב יעצט, ממילא גייט מען מאכן עפעס א א גרויסע שיינע סעודה פאר יום טוב, און ס'וועט נישט איבערבלייבן גארנישט פאר שבת, דארף מען זיך צוגרייטן שוין פון פאר שבת, פאר עירוב צוויי תבשילין, ס'מאכט שוין פאר יום טוב, אנטשולדיגט, אז כדי ס'זאל זיין גרייט אויף לכבוד שבת. נאר ווען ס'איז א פארקערטע מצב, דארף מען דאך נישט מאכן קיין עירוב תבשילין, ווייל ס'זעט אויס אז דער עולם גייט סיי ווי מעדיף זיין, יום טוב אבער שבת איז דאך פארדעם סאו מען וועט זיין הונגעריג און מען וועט עסן, אזוי אויב שבת איז פארדעם איז די זעלבע זאך אין תורה אויב שבת איז פארדעם מען לערנט פרשת במדבר דארף מען דאך כאטש עפעס טועם זיין פון די פרשת במדבר אז נישט איז דאך איז דאך א קשיא וואלט מען געדארפט מאכן עירוב תבשילין אויך ווען שבת איז פאר יום טוב און מען זעט טאקע אז ווען שבת איז פאר יום טוב איז שוין געווען א צדוקי וואס האט געזאגט אז ס'זאל לפחות זיין צוויי טעג יום טוב ווייל שבועות מעיקר הדין איז דאך נאר דא איין טאג און אויב ס'איז זונטאג קומט דאך אויס ס'דא צוויי טעג הייסט אז די שבת פאר שבועות לפחות לפי שיטת הצדוקים האט עפעס צו טון מיט די מיט די יום טוב שבועות און די גאנצע תירוץ וואס ר' יוחנן בן זכאי האט געזאגט פאר די צדוקים האט אים געזאגט אז וואס איז וואס פאלט דיך איין אז משה רבינו איז געווען אוהב ישראל ווייל אויב איז געווען משה רבינו אוהב ישראל היה למה עיכבם במדבר ארבעים שנה אזא אוהב ישראל וואס לייגט זיי אין די מדבר ארבעים שנה און אויב די וואך איז פרשת במדבר סאו די זעלבע אוהב ישראל וואס האט געמאכט שבת זאל זיין פאר יום טוב לפי שיטת הצדוקים אבער עס קומט אויס אויך לפי שיטת החכמים איז דאך פרשת במדבר דאס איז דאך די טענה פון די חכמים אז עיכבם במדבר ארבעים שנה און עס איז עפעס אזא פרשה פון עיכוב מען דארף נעבעך ווארטן נאך נאך א גאנצע שבת ווארטן אויף ביז ביז שבועות. נאך זאגן איין איין איין זאך וועגן וועגן די פרשת במדבר וואס מען דארף הערן ס'איז דא אין יעדע אמאל מאכט מען א מסיבה אדער אמאל מאכט מען א ספר אדער אמאל מאכט מען א מאווי ווער ס'קוקט א מאווי אמאל און די גאנצע מסיבה איז מורא'דיג אינטערעסאנט מען רעדט מען קען מען ברענגט א גאסט רעדנער און ער זאגט שיינע מעשות מען ברענגט א בדחן און ער זאגט דזשאוקס און מען ברענגט א א שפילער זאל זינגען מוזיק, און מען מאכט א שיינע מעשה, און פאר די חלק פון די פראגראם איז יעדער איינער זייער צופרידן, זייער העפי, זייער לעבעדיג, ס'טוט זיך, מען איז מורא'דיג אינטערעסירט, ס'איז אינטערעסאנט. און יעדע פראגראם, יעדע ספר, יעדע מאווי האט אין די ענד, אדער אין די אנהייב אמאל, ווייל מען וויל נישט אז דער עולם זאל אוועקלויפן, האט עס א חלק וואס איז עפעס נישט אינטערעסאנט. לכאורה. וואס רוב מענטשן ווען מען קומט צו די חלק דעי טון אוט. אה דאס יא ח. די חלק הייסט די חלק פון קרעדיטס. וואס טוען די קרעדיטס? קרעדיט שטייט פשוט א ליסט. א לאנגע ליסט פון נעמען. א שכוח פאר רבי משה יענקל פעטריקאוויטש וואס ער האט געגעבן הונדרעט דאלער פאר די דעקל. און שכוח פאר רבי משה שיינבערג וואס ער האט געגעבן פאר די דאס. און שכוח פאר דעי וואס האט געמאכט די. די עסצייג, און יישר כח פאר די קעכער וואס האט געקאכט די עסן, און יישר כח פאר די לייטינג מענטש וואס האט געמאכט די לייטינג פאר די פיקטשערס אין די מאווי. און די פארט רוב מענטשן וואס קוקן די מאווי, רייטפולי סאו, איז בכלל נישט אינטערעסאנט. אבער וואס? אמאל גייט מען אז דא אין א פלאץ, למשל ס'איז דא כינוס השלוחים אין אין אין ליבאוויטש מאכט מען א כינוס יעדע יאר פון אלע שלוחים קומען זיך צוזאם, און מען מאכט א גרויסע פארטי, ס'הייסט א בענקוועט, און מען ברענגט רעדנערס מיט נגינה מיט דרשנים מיט מעשה'ס און אזוי די אלע זאכן. און איין חלק פון די פון די בענקוועט איז אויך אזא בארינג חלק און זיי רופן אויס א ראל קאל. וואס טוט מען ביי די ראל קאל? מ'רופט אויס אלע שלוחים, ס'דאך דא שלוחים אין אוראגוועי, שלוחים אין קאליפארניע, שלוחים אין אוגאנדע, יעדע פלאץ האט דאך עפעס א שליח. און מען וויל דאך ווייזן, מען וויל אזוי געבן הכרת הטוב, און מע געבן כבוד, און געבן פרסום פאר יעדע שליח, פאר יעדע איינער לפי בכל מקומות מושבותיהם, בכל דרכיהם. גייט א גאנצע סדר, שטייט א מענטש ביים עמוד, מיט א לאנגע ליסט פון א פיר טויזנט נעמען, און ער רופט אויס יעדע איינער, כ'ווייס נישט צו יעדע נאמען, צו יעדע שטאט, כ'בין נישט דארט געווען, אבער אזוי האב איך געהערט, און ער רופט אויס יעדע איינער, הרב הצדיק ר' משה יענקל פון סאוט קארעליינע און יעדער אין די עולם שטייט אויף און מען קלאפט פאר אים און די חלק איז אויך אביסל בארינג און ס'איז דא אזעלכע אזעלכע ענליכע מצבים אין אסאך פלעצער און אסאך זאכן נאר וואס פארוואס איז דא פארוואס האלט די גאנצע עולם מיט ביי די חלק פארוואס איז עס א חלק וואס איז מצליח עס צו מאכן אינטערעסאנט עס צו מאכן לעבעדיג עס צו מאכן א גאנצע פארט פון די זאך ווייל יעדער איינער ווייסט אז טאקע יעצט רעדט מען וועגן די שליח פון אוגאנדע, קיינער, יא איז עפעס א שלמזל, ער האט נעבעך געוואלט וואוינען אין אוגאנדע, אבער באלד, מען ווייסט נישט פונקט ווען, אפשר איז נישט אזוי על הסדר, מען דארף מאכן א רענדאם סדר אז ס'זאל זיין אינטערעסאנט, אבער באלד גייט מען אנקומען צו מיך, אדער צו מיין ברודער, אדער צו מיין שוואגער, אדער צו מיין חבר, און יעדער איינער וויל דאך אז מען זאל רעדן וועגן אים, דאס איז דאך א, אויב ס'איז דא איין יוניווערסעל זאך וואס יעדער איינער אין די וועלט האט ליב. נישט יעדער איינער האט ליב מעשות, נישט יעדער איינער האט ליב דזשאוקס, נישט יעדער איינער האט ליב מוזיק, אבער יעדער איינער האט ליב מ'זאל רעדן פון אים, מ'זאל דערמאנען זיין נאמען, מ'זאל אים אויסרופן זיין נאמען, יעדער איינער האט דאס ליב. און די מעלה ביי די פארט פון די ראול קאל, וואס טאקע יעדע אלע אנדערע נעמען חוץ פון זיין נאמען זענען די מערסטע בארינג פארט אוו די איווענינג. אבער די מערסט אינטערעסאנטע פארט פון די איווענינג, די מערסטע זאך וואס דו ווארטסט פאר דעם די גאנצע צייט, איז ווען מען רופט אויס דיין נאמען, אדער אמאל דיין חבר'ס נאמען, אדער דיין מאמע'ס נאמען, דיין שוואגער'ס נאמען, דיין טאטע'ס נאמען. און דאס איז גורם אז די עולם זאל פשוט אויסהערן, זאל פשוט זיין זייער אינוואלווד אין די פארט. יעצט אויב א איד טראכט אריין, א איד האט אביסל אהבת ישראל, האט אביסל א געפיל אז ער וויל מיטפילן מיט א צווייטע מענטש אויכעט, א מענטש פארשטייט אז עס איז נישט קיין תכלית צו זיין עגאיסטיש, צו זיין אינגאנצן טראכטן נאר פון זיך א גאנצע טאג, דאס איז דאך ממש בעיביאיש, איך גיי ווארטן איך עס איז דאך די פאקט אזוי, מען דארף נישט זיין מען מעג עס מודה זיין על האמת, עס איז דאך די פאקט, א מענטש קען גיין צו א שמחה אדער צו א שול און די גאנצע דאווענען איז אים נאר אינטערעסאנט זיך צו הערן ווי מען רופט אויס דער רב סאו און סאו האט מנדב געווען די קידוש היינט, און קיינער אנדערש האט נישט אפילו געהערט און מען ווייסט נישט צו מען זאגט זיין נאמען ריכטיג אדער נישט, אבער פאר אים איז דאס די גאנצע זאך. און ווען מען טראכט וויאזוי, אויב איך וויל זיין, איך בין אביסל א מענטש, איך האלט זיך נישט אזא בעיבי וואס איך ווארט פשוט מען זאל רופן מיין נאמען. טראכט מען, אז איך בין דאך מיך, איז דאך דא נאך אסאך מענטשן, אין די ראול קאל דאך דא נאך פיר טויזנט נעמען. און יעדע איינע פון די אידן, ווען מען רופט אויס זייער נאמען, זענען זיי צופרידן, מען געבט זיי א פלאץ, מען איז זיי מעריך, מען זיי זאגט זיי א שכוח פאר זייער ארבעט. איז פארוואס דארף איך זיין א טיפש, פארוואס זאל איך זיין א שוטה, און אויסהערן און ווארטן אזוי טיונען אוט פון אלע אנדערע נעמען און ווארטן מ'וועט אויסרופן מיין נאמען מיין שטאט מיין ישיבה מיין בית מדרש דעמאלטס וועל איך טאנצן שטיין און קלאטשן איך קען דאך האבן אביסל עמפעטי איך קען דאך האבן אביסל מיטגעפיל אביסל אזא זאך וואס הייסט זיך מיטפרייען מיט א צווייטע איד איך קען דאך זיך פארשטעלן א מענטש האט דאך א כח הדמיון פארוואס האט דער אייבערשטער געגעבן א מענטש א כח הדמיון איינע פון די סיבות זאל זיך קענען פארשטעלן וויאזוי ס'פילט צו זיין א צווייטער דאס הייסט עמפעטי איך קען זיך דאך פארשטעלן ווי אזוי דער צווייטער פילט ווען מען רופט אויס זיין נאמען. און אויב איך פאר, שטעל זיך פאר אזוי, קען איך דאך ביי יעדע איינציגסטע נאמען האבן אזא סארט שמ, אזא שמייכל און אזא שמחה און אזא אינטערסאנטקייט, אזוי ווי ביי מיין נאמען, ווען מען רופט אויס ר' משה יענקל פון סאוט קאראליינע, בין איך, שטיי איך אויף און איך בין מורא'דיג צופרידן, ווייל איך בין מכבד א איד און איך קוק אויף זיין פנים און איך זע ווי ער שיינט, איך זע ווי ער איז אזוי פרייליך, איך זע ווי ער פילט מען האט אים געגעבן א פלאץ דא. און איך פריי זיך מיט מיט אים, איך פשוט מזדהה, איך בין מזדהה, איך בין איידענטיפיי מיט אים, איך האב עמפעטי, עמפעטי איז טייטש איך קען פילן וואס ער פילט, איך קען פילן פרייליך, אפשר נישט ממש אזוי, אבער כמעט אזוי פרייליך ווי ער פילט. און די פרשת במדבר איז בעצם א פרשת ראול קאל פון די שבטים פון גאנץ כלל ישראל בזמן המדבר, וואס מ'ציילט זיי, און יעדע איינע פון אונז, דארף זיך פארשטעלן, ווען איך וואלט געווען, ווען איך וואלט געוואוסט אז איך בין שבט יששכר, און מיין נשיא הייסט, כ'דענק שוין נישט, נתנאל איינער, ווען, ווען ס'קומט, מען ליינט די פרשה פון די תורה און ס'שטייט ממש מיין נשיא, שטעל זיך פאר א איד, ס'איז דא אידן היינט עד היום הזה וואס גייען ארום דער ראפשיצער זיידע, דער וויזשניצער זיידע, דער דער זיידע, כ'דענק שוין, נאך פון צוויי הונדערט יאר צוריק, וואלט געווען זיין זיידע, יעדע מאל ער גייט צו א פלאץ, ווען מען רעדט פון די ראפשיצער רב פילט ער גוט ווייל ס'איז די ראפשיצער זיידע. אויב א איד וואלט געוואוסט איך בין פון שבט זבולון, איך בין פון שבט יששכר, און ס'איז דא נתנאל בן צוער וואס ער איז מיין נשיא און יעדע יאר פרשת במדבר וואלט געווען פון זיינע היילייטס פון די קריאת התורה, דא דערמאנט מען די זיידע, די יששכר די זיידע. און וואס איז שלעכט אז אונז ווייסן נישט פונקטליך ווער זיי זענען, און ס'איז שווער פאר אונז צו וויסן מיט וועלכע פון די ליסט פון פינף און דרייסיג נעמען וואס שטייט אין די פרשה בין איך זיך מער איידענטיפיי, בסדר, אפשר איז דא א איד וואס האט פילט אז יא ער האט אזא געפיל, און ער ווייסט אז זיין שורש נשמה איז שבט יששכר אזוי ווי ר' הערש מיילך פון דינוב, און ער שרייבט א ספר בני יששכר, מסתמא ווען ער האט געליינט שבט יששכר האט ער זיך מורא'דיג מיטגעפרייט, אדער מען קען זאגן פארשידענע דרשות און מען קען לערנען מאמרי חזל און אנדערע ספרים וואס דרש'נען יעדע נאמען און יעדע שבט האט עפעס א אנדערע ענין עבודה, עפעס א אנדערע ענין, אויב איך פיל זיך אין אזא סארט חלק פון די סארט זאך פריי איך זיך, אבער מען דארף דאך נישט אנקומען צו דעם. מ'קען דאך האבן אביסל עמפעטי, מ'קען דאך האבן אביסל מיטגעפיל מיט א צווייטע איד, ניין נישט נאר מיט א צווייטע איד, נאר מיט א איד וואס האט געלעבט צוויי טויזנט יאר צוריק, און די אידן, מ'האט זיי אריינגעשריבן זייערע נעמען אין די תורה, שבטי י-ה עדות לישראל. עס איז געווען א געוואלדיגע זאך, עס איז געווען איינע פון די פעיוואריט פרשות, די שענסטע זאכן וואס משה רבינו האט געטון, ער האט אריינגעשריבן יעדע משפחה, נישט נאר יעדע שבט, נאר יעדע משפחה, יעדע ראש משפחה, און די אלע מענטשן האבן געזאגט, קוק, אין די ספר תורה, און מ'דארף זיך פארשטעלן אז. הונדרעטער יאר שפעטער לפחות, האבן זיך מענטשן נאך מתייחס געווען צו די משפחות וואס שטייען אין די תורה, און מען האט געליינט פרשת במדבר, עס איז געווען די פעיוואריט פרשה, עס איז געווען, דא שטיין אינז אין די תורה, עס איז דאך געוואלדיג. און אויב אינז ווייסן נישט, קען מען זיך מאכן אביסל עמפעטי, קען מען זיך אביסל מדמה זיין די מצב פון די איד וואס ער הערט ווי מען רופט אים אויס, אין די קרעדיטס פון די תורה, אין די אין די ראול קאל פון די תורה שטייט מיך, שטייט שטייט נישט לאו דווקא מיך, שטייט א צווייטע איד, און ס'איז א מורא'דיגע חשיבות אין דעם, ס'איז א מורא'דיגע געשמאק אין דעם. און דאס איז די ווארט פון פרשת במדבר וואס מען דארף, וואס איז א וועג פון ליינען וואס איז אביסל מער עכט, אביסל מער לעבעדיג. יעצט גייט מען. אריבער צו שבועות. חג השבועות איז די יום טוב פון זמן מתן תורתינו, אזוי ווי ס'שטייט אין די סידור. און דא פרעגט זיך א שאלה. זייער אסאך פרעגן דאס, זייער אסאך ווייסן צו רעדן וועגן דעם. אז לכאורה שטייט נישט די זאך אז זמן מתן תורתינו איז שבועות אין די חומש, שטייט נישט אז שבועות איז די יום טוב פון זמן מתן תורתינו, לכאורה על פי פשט איז שבועות עפעס א יום טוב פון ברענגען ביכורים, פון ברענגען מנחה חדשה לה', פון ברענגען שתי הלחם. פון אפשר פון ענדיגן ספירה, פון חג הקציר, אבער וואס האט גארנישט צו טון מיט די ענין פון מתן תורה. און ווער עס וועט לערנען אונזערע חידושים וועט זען פארשידענע וועגן וויאזוי מען קען אנרירן די נושא. איך וויל אבער איבער'חזר'ן און ארויסברענגען. איין חלק וואס איז די וועג וויאזוי די מערסטע וויאזוי איך זעה עס די מערסטע וויאזוי עס איז לעבט ביי מיר. מען דארף קודם כל וויסן, מען דארף הערן, אז די זאך וואס אונז רופן תורה, ווען מען זאגט תורה, געווענדליך חז"ל זאגן תורה, איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז גאר א גוטע זאך. ס'איז גאר א לעבעדיגע זאך, ס'איז גאר א זיסע זאך, אונז מיינען עס איז עפעס, ס'איז עפעס א דאגמע, ס'איז עפעס א אידעלאגיע, אסאך מאל רעדט מען וועגן די תורה, תורת השם תמימה משיבת נפש, די תורה איז אזוי זיס, די תורה איז אזוי גוט, די תורה איז אזוי געשמאק, די תורה איז אזוי הייליג, און מענטשן טייטשן דאס איבער, און אדער ליינען עס, אויף די דאגמע פון די תורה, אויף די אידעלאגיע פון די תורה, אוי אסאך מענטשן ווען א מענטש זאגט די ברכה אשר בח אשר נתן לנו תורת אמת, און עס איז דא עפעס א וועג פון לייענען די תורת אמת וואס איך וויל זיך שטארק מתנגד זיין צו דעם דא, דאס איז א זייער שלעכטע וועג, אדער א זייער דאגמאטישע וועג, א זייער מען קען רופן חיצוניות'דיגע וועג, תורת אמת טייטש ס'איז דא פארשידענע תורות, ס'איז דא קריסטיענעטי און ס'איז דא מוסלעמענען און ס'איז דא בודהיסטן און ברוך השם האבן מיר די אמת'דיגע תורה און דאנקט מען די אייבערשטער אשר נתן לנו תורת אמת אונז געגעבן די אמת'דיגע תורה. דאס איז איין וועג פון לערנען די די ברכה, און די וועג איז איז די וועג פון וואס איך רוף געווענטליך כפה עליהם הר כגיגית, ס'איז די וועג וואס איז די שמחת התורה, די חידוש פון מתן תורה איז עפעס אזא עול על צוואריהם, ס'איז דא, ס'איז די אמת'דיגע תורה, אוודאי, מ'מוז דאך, מ'מוז דאך פאלגן די אמת, אלס איך ס'א ברירה, די אמת איז דאך די אמת, מ'קען זיך נישט ארויסדרייען פון די אמת. אז די אמת איז די אמת, און ברוך השם מיר האבן געטראפן די אמת, זענען נישט פארלוירן, אשר הבדילנו מן התועים, בסדר. ס'איז אבער נאך אלץ זייער א דאגמאטישע וועג און זייער א חיצונית'דיגע וועג צו די מענטש, און איך בין זיכער אז ווען די חזל, ווען זיי האבן געווען געמאכט די נוסח הברכה, און געזאגט יעדע מאל דו גייסט ארויף צו די תורה זאלסטו, דאס איז א ברכה שלאחריה, מ'דארף דאך הערן וואס דא טוט זיך. ס'איז דא א ברכה לפניה, די תורה האט איז די איינציגסטע מצוה אין די וועלט.

די טייטש, איך האב עס באקומען, איך האב געטוען די מצוה, איך האב געלערנט די תורה, יעצט האב איך דאך א, פיל איך דאך אין דעם א געשמאק, פיל איך אין דעם א שמחה, פיל איך דאך אין דעם א תענוג, און די תענוג בין איך מבטא, בין איך, געב איך ארויס, ווען איך זאג די ברכה, און מען קען דאך ליינען זען די נוסח הברכה וואס מען האט מתקן געווען אין די ברכה לאחריה פון קריאת התורה איז. ממש א נוסח, ס'נישט קיין נוסח פון אשר קדשנו במצוותיו, ס'איז נישט קיין נוסח פון, איך ווייס וויאזוי מען וואלט, אונז וואלטן אפשר געטראכט צו מאכן ווען די מצ ווען די ברכה איז טאקע א ברכה אזוי ווי, אקעי ברוך השם כ'האב שוין יצאתי ידי חובתי איך גיי מער נישט גיין אין גיהנום, איך גיי מיט איך גיי נישט ווער נישט פארלוירן אין די שקר, איך בין נישט פאר מן התועים, איך בין איך האב ברוך השם די ריכטיגע תורה, תורת אמת, די רייט רילידזשען, די טרו רילידזשען, שוין. און וואס שטייט אין די ברכה ווען מען קוקט אריין? ס'שטייט עפעס אנדערש, וואס שטייט דארט? אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. די טייטש, אז די תורת אמת האט א אנדערע טייטש. תורת אמת איז די טייטש, אז ווען א מענטש האט א תורה, ווען א מענטש לערנט תורה, און די עיקר רעדט מען דא פון לערנען תורה, נישט פון די קיום התורה, ווייל קיום התורה איז טאקע נישט די זאך, קיום התורה, דאס וואס מ'דארף מקיים זיין מצוות התורה, דאס איז כאילו ס'איז דא א תורה וואס שטייט העכער דיך, אדער מ'קען זאגן אפילו איז דא חכמי התורה וואס זיי שטייען העכער דיך, דער רב ער זאגט דיך וואס צו טון, מ'עט זאגן א פרומע איד אזא איד וואס פאלגט די רב, אדער אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל, א פרומע איד איז א איד וואס פאלגט די שלחן ערוך, דאס איז טאקע א פרומע איד, אבער דאס איז נישט קיין בן תורה, דאס איז נישט קיין תלמיד חכם, דאס איז נישט קיין איד וואס פרייט זיך מיט די תורה, יענער איז טאקע, אזוי ווי מדאורייתא, די גאנצע תורה, אזוי זאגט די מהר"ל. די גאנצע תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר תלמידי חכמים, און איך טייטש איבער לויט די מהר"ל. די תורה איז דאך געשריבן, ס'איז דא א תורה, איך בין משה רבינו, איך געב ענק די תורה, און ענק קענען עס פאלגן. און די תורה, עס פאסט נישט צו מאכן א יום טוב אויף מתן תורה, זאגט די מהר"ל, וואס הייסט פאר מיר א יום טוב אן תוספות א שמחה אן מתן תורה? תורה איז דא אלעס צו עפרייען, תורה איז נישט געקומען מצוות לאו ליהנות ניתנו, מצוות איז נישט געקומען, ס'איז דא א אמת, איז דארפסטו טון די אמת.

טרוט מיט אמת, נישט די ריכטיגע תורה אזוי ווי עס איז די ריכטיגע אידעלאגיע, די ריכטיגע רעליגיע. עס איז די תורה וואס, אין די תורה איז דא אמת, ווען א מענטש לערנט תורה, און ער האט געלערנט יעצט, ער האט געליינט געמאכט עולה געווען אין תורה, ער האט געלערנט א שטיקל תורה, א שטיקל חומש, און עס רירט אים אן, דאס הייסט ער איז מסכים, ער זעט אז עס איז דאך אמת, עס איז א אמת'דיגע תורה, און אמת, אמת איז א ווארט וואס איז אסאך מאל אווער יוזד און אביוזד און אסאך וועגן, אבער אמת די טייטש, עס איז ריכטיג, ס'איז העלפפול, ס'איז מענטשליך געשפראכן אמת, ס'איז געטליך, ס'איז געטליך, פארוואס איז דאס געטליך? נישט ווייל איך האב געהערט אמאל א מעשה אז די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני אמאל און געבן א תורה, ס'איז אמת ווייל איך ווייל איך זעה דאך אין דעם א אמת, ס'איז אמת ווייל גאט, אמת, רעדט צו מיך ווען איך לערן תורה, ווייל איך האב אזא מין זאך וואס הייסט לעסוק בדברי תורה, ווייל איך האב יעצט געלערנט די תורה, איך בין א תלמיד חכם, איך פארשטיי די תורה, איך לערן תורה, און ווען איך לערן תורה, קומט מיר ארויס פון מיך אזא מין שבח וואס זאגט, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, איך האב א חיי עולם, חיי עולם איז די טייטש אז יעדע חכמה, די עסק החכמה, עסק התורה, הייסט חיי עולם, ס'הייסט א איטערנעל לייף, ס'איז א לייף אוו איטערניטי אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא אזא מין לעבן וואס הייסט חיי החכמה, וואס והחכמה תחיה בעליה, ס'איז אזא מין לעבן וואס הייסט, איינער וואס ער האט א געשמאק אין תורה, איינער וואס האט א פילינג צו תורה ווייסט,

די אלע זאכן האט נישט גארנישט צו טוען מיט די מעמד פון הר סיני די זאך וואס אונז רופן יום שניתנה בו תורה. די זאך וואס אונז רופן יום שניתנה בו תורה קען מען זעהן פון די גמרא זיך מתייחס דווקא צו די תורה וואס הייסט די לימוד התורה אדער וואס הייסט די תורה פון תלמידי חכמים די תורה וואס נישט נאר תלמידי חכמים וואס איז דא א די סגולה און די מעלה פון פון מתן תורה איז אז ס'איז דא פאר יעדע איד האט א מצוה פון לעסוק בדברי תורה, יעדע איד האט א מצוה, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט בין בין חכם בין טיפש בין עני בין עשיר, יעדע איד האט א חיוב פון יעדן טאג צו לערנען תורה, און די טייטש איז יעדן טאג דארף מען זיך מתחבר זיין מיט די תורת אמת, מיט די חיי עולם פון די תורה, און די שמחה וואס אונז מאכן. פון חג השבועות איז די שמחה וואס מען פריידט זיך מיט דעם וואס אונז האבן תורה, וואס אונז קענען לערנען תורה, נישט פון דעם וואס אונז האבן מצוות, נישט פון דעם וואס אונז האבן א ריכטיגע א ריכטיגע אמונה, א ריכטיגע רעליגיע, נאר מיט דעם וואס אונז האבן אונז האבן תורה. און אזוי קען מען זען, חכמים האבן געהאט א ספק, דאס איז דאך א מורא'דיגע, א אינטערעסאנט מורא'דיגע גמ' מורא'דיגע גמרא וואס מ'דארף דאך פארשטיין וואס דא טוט זיך. שטייט אין מסכת פסחים, ס'איז געווען א מחלוקת רבי אליעזר מיט רבי יהושע וואס וויאזוי פייערט מען א יום טוב? איינער האט געזאגט חצי לכם וחצי לה', צווייטער האט געזאגט כ'האלט אדער לה' אדער אדער לכם. פארוואס? ווייל ס'שטייט צויי פסוקים, איין פסוק שטייט עצרת לה' אלקיך, איין פסוק שטייט עצרת תהיה לכם. איז א משל א שאלה, אדער מאכט מען האלב האלב, אדער מאכט מען וויאזוי מען וויל. ענק האבן אמאל געהערט אזא מין הלכה אין די תורה, דא עפעס נאך איין זאך אין די תורה, מה שאתה רוצה תעשה, דו ווילסט מאכן לכם, מאך לכם, ווילסט מאכן לה', מאך לה'. האסט אמאל געהערט פון אזא הלכה? ס'דאך דא עפעס נאך א, עס איז דא נאך איין סתירה, ס'דאך דא טויזנטער, צענדליגע, הונדערטע סתירות, כתוב אחד אומר כך, כתוב אחד אומר כך, בא הכתוב השלישי, מען טרעפט פארשידענע סתירות, מען טרעפט אוקימתות.

די טייטש פון דעם איז אז יום טוב איז באמת א אנדערע סארט שמחת יום טוב אין אנדערע ווערטער ריכטיגער שמחת יום טוב איז נישט די זעלבע סארט מצוה ס'איז נישט די זעלבע סארט זאך ווי רוב אנדערע מצוות רוב אנדערע מצוות האבן איז אזוי ווי איך זאג אזוי ווי איך זאג לגבי מצוות באופן כללי דו דארפסט עס טון ס'דא א גאט ער האט דיך געגעבן די תורה דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון טוה עס אויב אמאל איז דא אזוי אמאל איז דא אזוי דארף מען וויסן ווען רעדט זיך דאס ווען רעדט זיך דאס דאס איז

ס'איז שווער צו זאגן פאר א מענטש, ס'קומט א יום טוב וועסטו דיך פרייען, א גאנצע לעבן, א גאנצע יאר האסטו דיך געפרייט, ווי דער סלאנימער רבי זאגט מיט דיינע קינדער און מיט דיינע רינדער, קומט שבת, קומט יום טוב, וועסטו דיך פרייען מיט עפעס אנדערש, מיטאמאל וועסטו דיך פרייען מיט ישמחו במלכותך, וועסטו דיך פרייען מיט מלכות השם, וועסטו דיך פרייען וישמחו בך ישראל מקדשי שמך, דאס איז נישט די וועג וויאזוי ס'ארבעט. ימים טובים זענען א עמפליפייער, ימים טובים איז טייטש, אזוי ווי אונז זאגן ס'איז דא חג הקציר, וואס איז טייטש חג הקציר? אדער חג האסיף אדער חג האביב? יא א גאנץ יאר ביסטו ביסטו דאך א מענטש וואס איז עוסק אין א ואספת אסיפה און זריעה ואספת דגנך ותירושך ויצהרך ביסט דאך עוסק אין דאס ס'קומט יום טוב נעמסטו דעי שמחה דעי זאך וואס ביסט עוסק און די מאכסט א צייט וואס די פרייעסט דיך אין דעם האסט דאך א זמן וואס מ'האלט שוין ביי א סוף מ'האלט שוין מ'זעהט שוין די פירות פון די פון די יגיע כפיך פון די ארבעט דעמאלטס פרייט מען זיך. און וויאזוי פריידט מען זיך? אוודאי מען גייט צום בית המקדש, מען דאנקט די אייבערשטער, מען מאכט, מען דערהייבט אביסל די שמחה, אבער דער דערהייבאכטס וואס יום טוב גיבט איז פשוט צו דערהייבט וואס איז געווען ביז יעצט, ס'איז אזוי ווי א מייקראפאן, א מייקראפאן קען נישט מאכן א מענטש זאל זינגען, איינער וואס קען נישט זינגען וועט נישט א מייקראפאן אים מאכן א גוטע זינגער, אמאל א מענטש מיינט א זינגער מאכט א מייק, ניין? א מייקראפאן וואס דו קענסט דאס וועט עס מאכן גרעסער, עס מאכן שטערקער, דאס איז די זאך וואס הייסט יום טוב, דאס הייסט. אויף לשון קודש, אויף קבלה הייסט עס, עליית העולמות, אדער א העכערע מוחין, אבער די וואס דו ביסט, אזוי איז די ווערסטו העכער. וואס איז יעצט אויב אזוי, אז ס'דא א מצוה פון שמחת יום טוב, דאס איז בעצם נישט די מצוה פון מאכן לולב, לולב מוז יעדע איינער מאכן, אדער מצה מוז יעדע איינער מאכן, די מצוה פון שמחה טייטש פריי זיך מיט וואס מיט וואס דו ביסט, מיט וואס דו טוסט א גאנצע יאר, מיט וואס דו לעבסט. זאגט רב זאגט די תנאים. זעהט זיך אמאל שטייט אזוי אמאל שטייט אזוי וואס דער טייטש? ס'דא א מענטש וואס ער איז א לכם'דיגע מענטש, ער איז א נארמאלע מענטש א עובד אדמה ער לעבט זיך אין לכם, ביי אים איז די מצוה לכם, וויאזוי פריידט זיך אזא מענטש? ער נעמט דעי דגנך דעי גורן ויקב למשל שבועות ער נעמט דעי קציר וואס ער איז קוצר געווען זונטאג און ער ברענגט עס מאנטאג די שבועות מיט דעם פריידט ער זיך און ער עסט און ער טרינקט מיט דעם פריידט ער זיך לכם. וואס איז מיט די תלמידי חכמים? די מענטשן וואס זייערס לעבן, וואס טוט ער יעדן טאג? ער גייט נישט אין די ארבעט, ער גייט אין בית מדרש אריין לערנען, יא? קומט יום טוב, נעמט ער די זאך וואס ער טוט א גאנצע יאר, ער גייט אין בית מדרש אריין ווייטער און ער דאווענט און ער לערנט מיט א אנדערע אופן, ווייל ער לערנט מסתמא לערנט ער הלכות חג בחג, אדער ער דאווענט נוסח מוסף, ער לערנט ענינים פון יום טוב, ער דאווענט אויף די אופן פון יום טוב, ער פילט א מער התרוממות, ער פילט מער שמחה אין זיין אין זיין אין זיין אין זיין לערנען ווייל ס'איז יום טוב, ער לערנט. מער דערהויבן, דאס איז די דו ווילסט עס מאכן להשם, אין אנדערע ווערטער, אויב דו ביסט די סארט מענטש וואס דו ביסט א תלמיד חכם. אדער די אנדערע שיטה זאגט, מ'קען מאכן האלב האלב, האלב האלב איז טייטש, יעדע איינער האט דאך א גוף מיט א נשמה, ממילא דארף מען סייווי מאכן האלב האלב, און איך מיין אז ס'איז קלאר אז די חצי איז נישט א דין אז מ'דארף פונקטליך האלב און ציילן די מינוט, און די טייטש איז אז ס'דא טאקע אזא ס'איז א פשוט'ע שמחה פון לכם. ס'דא א העכערע שמחה וואס אזוי ווי יעדע איד קען זיין לערנט זיך אביסל האט ער א חלק פון דעם, און יעדע אדער אפילו תלמיד חכם עסט אביסל האט ער אויך א חלק פון לכם, דאס איז מער ווייניגער א אנדערע וועג פון צוטיילן, אנשטאט פון צוטיילן די מענטשן קען מען צוטיילן די זעלבע מענטש אין צייט אביסל אזוי אביסל אזוי און ווי מאכן מער און ווייניגער פארשטייט זיך די לעוועל פון חצי חצי טוישט זיך ווייטער מען קען דאך זען בחוש איינער וואס האט טאקע ליב מער לערנען ער וועט רוב צייט יום טוב לערנען אדער דאווענען איינער וואס האט מער ליב צו עסן וועט ער מער מאריך זיין אין די עסן די חצי להשם וועט זיין קלענער על כל פנים, די ריזען פארוואס ס'דא די צוויי איז נישט ווייל ס'איז עפעס א דין, סאו די ריזען איז ווייל שמחה איז פשוט א מייקראפאון אויף דאס וואס דו טוסט א גאנצע יאר. יעצט ווען ס'קומט שבועות איז דאך דא דעיס, מיר האבן גערעדט אז ס'דא די תלמידי חכמים זייער דזשאב, זייער לעבן, כי הם חיינו, איז אז זיי לערנען, אינדערפרי לערנט ער, ביינאכט לערנט ער, זונטאג לערנט ער, מאנטאג לערנט ער, א גאנצע וואך לערנט ער. קומט א יום טוב וואס אונז זאגן וואס איז חג השבועות. דאס איז חג המתן, די יום שניתנה בו תורה. דער יום טוב איז נישט סתם א יום טוב נאך א יום טוב, מען גייט עמפליפייען וואס ער האט געטון א גאנצע יאר. דער יום טוב איז דאך דער יום טוב וואס לויט וויאזוי דער תלמיד חכם פארשטייט, ווייל זיין קצירה, זיין זריעה איז דאך די תורה, און דאס איז דאך דער טאג וואס ער האט געגעבן די תורה, איז דאס דאך דער יום טוב וואס איז כל כולו די שמחה אויף דעם וואס עס איז דא אזא זאך וואס הייסט תורה, אויף דעם וואס עס איז דא א יום שניתנה בו תורה, אזוי ווי רב יוסף זאגט, אי לאו האי יומא, כמה יוסף איכא בשוקא, איך וואלט געדארפט גיין ארבעטן, וואלט איך געדארפט זיין דער איד וואס ער מאכט, ואספת דגנך כפשוטו, לכבוד דעם אז עס איז דא אזא זאך וואס הייסט תורה, קען איך זיין רב יוסף, וואס איך מאך נישט כפשוטו, וואס איך מאך. די שמחה פון להשם. אויב אזוי, דאס איז דאך ממש מיין טאג, דאס איז נישט סתם א טאג וואס מ'דארף עמפליפייען, וואס מ'טוט א גאנצע יאר זיך אביסל מער פרייען, דאס איז דאך ממש די מיין בירט'דעי, דאס איז דאך ממש מיין מיין טאג, מיין אושפיזין, דאס איז דאך ממש מיין מיין, וואס לכבוד דעם עקזיסט איך, לכבוד דעם שטייט מיין גאנצע זאך, און אוודאי דארף איך נישט נאר לערנען אביסל מער, דאס טו איך דאך שוין א גאנצע יאר, איך דארף מאכן א כפשוטו בעצרת כולי עלמא מודה דבעינן נמי לכם, שיום שניתנה בו תורה. אז די אנדערע ווערטער כולי עלמא מודה, ווער איז דער כולי עלמא אזוי ווי מ'זאגט די די ערוואקסענע עולם די תלמידי חכמים אפילו די וואס א גאנצע יאר זיי האבן גארנישט מיט די אסיף און מיט די אביב און מיט די אלע זאכן מילא האט עס נישט קיין פשט צו מאכן עפעס א שמחה צו זיך פרייען כפשוטו מאכן א פארטי אויף דעם אבער ביי עצרת וואס איז יום שניתנה בו תורה איז פארקערט דאס איז די ערשטע טאג וואס זיי דארפן מאכן א שמחה כפשוטו און זיך פרייען. דארף מען נאר ענדיגן צו זאגן מסביר זיין וואס איז די. זאך וואס הייסט שמחה אז אויב אזוי דאך וואלט יא לכאורה געפאסט צו מאכן פשוט מער לערנען אביסל מער שביעות אזוי ווי ס'איז טאקע די מנהג שביעות מען לערנט מער איז דאך לכאורה א סתירה צו די עצרת כולי עלמא מודה דבעינן לכם ווייל אויב מען לערנט א גאנצע נאכט אדער א גאנצע טאג אז איז דאך שוין ווייטער חצי להשם אויף דעם דארף מען פארשטיין די נקודה וואס הייסט וואס הייסט מעמד הר סיני לגבי די תלמיד חכם און עס איז דא א זאך אין חזל וואס הייסט אז ווען א מענטש לערנט ווען א תלמיד חכם לערנט דארף ער לערנען כאילו אז ער לערנט לפני השם אלוקיך בחורב כאילו מען דארף געדענקען די מעמד הר סיני אז ווען מען לערנט דארף זיין בקול באימה ויראה ורתת וזיע אזוי ווי ביי די מעמד הר סיני וואס איז די טייטש פון דעם די טייטש פון דעם איז אז אוודאי ווען אונז זאגן אז ס'איז דא חכמה ס'איז דא חיי החכמה חיי עולם נטע בתוכנו. קען קען וואלט געקענט אין דעס זיין א מנותק'דיגע פשט, איך וואלט געזאגט א חילונית'דיגע פשט, אבער עס איז נישט דווקא די ווארט חילוני, די ווארט איז עס איז מנותק, מיט אנדערע ווערטער, קען זיין א מענטש וואס האט האט טאקע א געוואלדיגע חיות פון חכמה, איז טאקע א תלמיד חכם, און אפילו א תלמיד חכם אין תורה, אבער די חכמה זיינע, די תורה זיינע, אזוי ווי מען זאגט לא ברכו בתורה תחילה, ס'פעלט אים א געוויסע שורש, ס'פעלט אים די פילינג אז זיין חכמה ווערט געגעבן צו אים פון ערגעץ. דאס איז נישט נאר, אזוי ווי איך זאג, נישט נאר א אידעלאגיע, די תורה וואס אונז לערנען איז די תורה וואס שטייט פון הר סיני. דאס איז א פילינג, דאס איז א וועג פון לערנען. ווען חזל זאגן מ'דארף זיך געדענקען מתן תורה, מ'דארף מאכן א יום טוב פאר מתן תורה, אנדערע ווערטער, מ'דארף עס טון איין טאג אין די יאר, וואס מ'איז זיך מתרכז אויף טאקע די תלמידי חכמים וואס לערנען א גאנץ יאר, אז זייער לערנען זאל זיין באופן פון יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב. די יום טוב איז די צייט, פארשטיין אז מ'דארף האבן אזא פילינג,

לעבעדיקייט פון מתן תורה איז אזוי ווי א טויטע תורה, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען מאכן א יום טוב פון דעם, דאס איז א וואכעדיגע זאך, די יום טוב'דיגע תורה, דאס איז די יום טוב פון מתן תורה פון שביעות איז טייטש אז ס'איז נישט קיין חילוק צו דו טוסט עס דורכ'ן לערנען, טוסט עס דורכ'ן עסן, די ווארט איז אז עס דארף זיין אזא פילינג וואס. הייסט כי ה' מפיו דאס איז פון ווען די חכמה וואס דו האסט די תורה וואס דו האסט האט א מקור ס'קומט פון ערגעץ דאס איז א פילינג וואס א מענטש דארף מ'דארף לעבן דאס דאס הייסט די ענין פון כתר פון שביעות על פי קבלה ווען מ'לערנט תורה אדער ווען מ'פאלט אים איין א געדאנק איז דא א מענטש וואס ער מיינט אז ס'הייבט זיך אן ביי אים ער איז ער איז מנותק ער איז א נפרד דאס הייסט ער מיינט אז זיין געדאנק הייבט זיך אן ביי אים דאס הייסט נישט אז ער מיינט ער פילט ער לעבט אז ס'הייבט זיך אן ביי אים איז דא א מענטש וואס ער גייט אביסל טיפער וואס ער פארשטייט די שורש הענין און ער פילט און ער זעהט ער זעהט ווי די געדאנק הייבט זיך נישט אן ביי אים, ס'קומט פון ערגעץ. און אז ער איז א איד, ס'איז א מאמין, זעהט ער, ער האט אזא זאך וואס הייסט א גאט, אנכי ה' אלקיך, ווייסט ער אז די די תורה הייבט זיך אן, ס'קומט, ס'איז א מט, ס'איז אזוי ווי א דבר הניתן, ס'איז נישט נאר א תורה וואס אונז האבן, ס'איז דא א זאך וואס הייסט זמן מתן תורתינו. און און און עס איז מדויק, שטייט נישט זמן קבלת תורתינו. און ס'איז דא פארשידענע דרושים אויף דעם, טייטש איז ס'איז נישט די ווארט אז אונז האבן די תורה, נישט דאס איז די עיקר התעלות, די עמפליפיקעישן, די עליה פון שביעות איז נישט אז מ'זאל זיך נאכאמאל דערמאנען אז ס'דא א תורה, די עליה פון שביעות איז אז מ'זאל מעלה זיין די גאנצע תורה פון א גאנצע יאר און פון שביעות און דאס איז אונזער עבודה און אונזער וויש אויף שביעות אז מ'זאל זען די פלאץ, מ'דארף טרעוולען צו די פלאץ, במח, די פלאץ בנפש, די פלאץ די הר סיני כביכול וואס דארט.

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה, דו געסט מיך די תורה, דאס הייסט דאס איז א פילינג, דאס איז נישט א אמונה אז דו געסט מיך די תורה, דאס איז א פילינג, דאס איז א עקספיריענס, דאס איז א מציאות, אז די חכמה וואס איך האב, די געדאנקען וואס איך האב, הייבן זיך ערגעץ אן, זיי טאטשן, זיי זיי זיי זענען נובע פון די פון די הוויה. און דאס איז די סיבה וואס מען לערנט שביעות, ווען מען לערנט שביעות אדער ווען מען וואס מען טוט שביעות איז כדי צו טאטשן די גאנצע תורה און זיי פון א גאנצע יאר, אין די הוויה יתן חכמה אין די הר סיני. דאס איז אונזער וויש אויף שביע.